איך לערן היינט די פרשה פון נדרים, דא אפאר הערות וועגן די פלאץ פון די פרשה, עס איז שווער צו פארשטיין ווי ס'קומט דא אריין, בכלל ווי אונז לערנען די גאנצע ספר במדבר איז אזויווי א מעשה און א פרשה, דא איז אפילו מער שווער עס איז ממש אינמיטן א מעשה, די אלע הלכות, די אלע הלכות פון מוספים, די אלע הלכות פון נדרים, קומען בכלל נישט אריין דא, מ'קען טרעפן עפעס קשרים, ס'איז געווען נדרים, ס'איז געווען נדרים ביי די מלחמת מדין, מ'האט נודר געווען זאכן, שטייט פריער ביי די פרשה פון מועדים שטייט. לבד מנדריכם, פארשידענע קשרים, זעט אויס זייער שוואך, ס'איז נישט קלאר וואס איז די שייכות פון די פלאץ. נאך א זאך וואס איז א חידוש, און די איינציגסטע פלאץ וואס שטייט אין די תורה אזא זאך, איז הייבט זיך אן וידבר משה אל ראשי המטות, די ראשי המטות קומט אויך אביסל אריין אין די אין די קאנטעקסט, ווי אונז זעען סיי אין די ירושת הארץ און סיי אין די מלחמת מדין איז געווען פארמישט זייער וויכטיג די ראשי המטות די נשיאים, אבער מער פון דעם איז די איינציגסטע פלאץ וואס מ'זעט אז משה ר' זאל רעדן דווקא צו זיי, מ'קען פון דעם לערנען באופן כללי, ס'האט צו טון מיט די ענין פון היתר נדרים וואס איז ווייטער א רמז רחוק, פשוט פשט איז א זייער אינטערעסאנטע זאך. און וואס זאגט ער? ער זאגט אזוי, זה הדבר, דאס זאגט די אייבערשטער, עס איז דא דא פינף פרשיות און פינף חלקים אין די פרשה, און עס איז דא אין יעדע זאך אסאך הלכות וואס די פשט איז נישט אלעמאל די זעלבע ווי די הלכה פון די דרש, זאגן וואס עס שטייט, נאכדעם קען יעדער איינער טראכטן ווי אזוי זיי פארשטייען עס. קודם כל איז דא א איש, א מאן, א מענטש מאכט א נדר אדער א שבועה, ס'שטייט נישט דא קיין חילוק פון א נדר און א שבועה, ס'דא אפשר א חילוק אבער דא שטייט נישט אז ס'דא א חילוק פון די, ס'שטייט לאסור איסר אויכעט, שפעטער זעהט אויס אז ס'דא א נדר און א איסר, און א שבועה איז א דריטע זאך, אפשר צוויי זאכן, צוויי און א האלב זאכן, דריי זאכן, על כל פנים וואס דארף ער טוהן? ער דארף עס פאלגן, לא יחל דברו, דארף עס פאלגן, ככל היוצא מפיו יעשה, אקעי, דאס איז א איש, הלכה נאמבער וואן, הלכה נאמבער טו, וואס איז א אישה? און זי מאכט א איסר אדער א נדר ווען בבית אביה בנעוריה ווען זי נאך וואוינט אין טאטעס שטוב איז וואס אויב די טאטע הערט אויס און ער איז שטיל ער לאזט כאילו אין אנדערע ווערטער דעמאלטס וקמו כל נדריה אדער קען זי נודר זיין בלייבט נדר טאמער נישט טאמער ער שטערט איר ואם הניא אביה אותה הניא איז טייטש שטערן דעמאלטס ווערט עס נישט ס'איז לא יקום און די אייבערשטער האט שוין מוחל ס'הייסט זי מאכט קיין נדר די אייבערשטער לכאורה וואס איז מילא די טאטע לאזט נישט וואס איז די אייבערשטער די אייבערשטער זאגט איך לאז אז די טאטע זאל צו שטערן די נדר, אקעי. יעצט, נאך נאך א פרשה, א דריטע פרשה, אויב היו תהיה לאיש ונדריה עליה, אדער מבטא שפתיה אשר אסרה נאך לשונות פון נדרים און איסר, איז די זעלבע זאך וואס איז געשטאנען פריער, אויב איר מאן הערט ביום שמעו און ער איז שטיל, וקמו, אויב ער איז יניא אותה, והפר את נדרה, דעמאלטס ווערט נישט פון די נדר, עס ווערט אויס נדר. און ווייטער והשם יסלח לה, וואס איז די ואם היו תהיה לאיש? פשטות וואלט מען פארשטאנען, וואלט איך פארשטאנען, אז ס'הייסט זי האט חתונה און זי האט נאך נדרים פון פריער, די טאטע איז שוין נישט נוגע, ער האט זיי נישט מיפר געווען, די בעל ווען ער הערט פון זיי קען ער מיפר זיין דעמאלטס, אקעי. יעצט וואס איז אלמנה וגרושה דעמאלטס איז זי אלעמאל יקום עליה, נישט דא קיין מאן נישט דא קיין טאטע, נישט דא קיין אנדערע יא ס'רעדט נישט דא פון אין די איין פרוי וואס עס פעלט דא איז א בוגרת ס'הייסט א גרויסע מיידל א גדולה וואס איז א נישט חתונה געהאט ס'איז נישט דא אזוי ווי אין די אין די מעשה וואס די תורה פארציילט דא איז נישט דא אזא מיידל ס'איז דא קליינע מיידל בית אביה בנעוריה שטייט קלאר ס'איז נאר בנעוריה און א גרויסע מיידל האט אוודאי א מאן א מאכט זיך אז די מאן שטארבט אדער איז עס א גרושה אבער סתם אז זי איז אויפגעוואקסן שפעט און נישט געהאט חתונה געהאט דאס איז נישט געווען אזוי נפוץ זעהט אויס. יעצט א פערדע פרשה, אם בית אישה נדרה, דארף פארשטיין וואס איז די חילוק פון די ואם היו תהיה לאיש, לויט ווי איך טראכט פשוט פשט, דאס פריער רעדט זיך פון די נדרים וואס האט ער געהאט פריער, דאס הייסט אין די גמרא אין קודמין, די נדרים וואס זי קומט אריין צו די חתונה מיט זיי, און דא רעדט זיך אז זי איז שוין אין די בית איש און זי מאכט א נדר אדער אסרה על נפשה, איז דעמאלטס ביי די זעלבע ביי די זעלבע צוויי צדדים שמע אישה לא הניא אותה וקמו ואם הפר יפר אותם ביום שמעו דעמאלטס איז לא יקום די אייבערשטער וועט מוחל זיין יעצט דא אויף פיפטע פרשה וואס עס זאגט אזוי ווי א כלל לכאורה רעדט עס ווייטער בית אישה בית אישה עס רעדט דא פון א חתונה געהאטע פרוי כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש אויך קומט צו דא א חידוש אז מען רעדט דא פון א שבועת איסר לענות נפש מען קען אזוי ווי די הלכה לערנט אז דווקא אזעלכע נדרים סתם נדרים וואס איז נישט דא קיין עינוי נפש קען נישט די בעל מיפר זיין ס'איז א נייעס יאק גם קען מען מדייק זיין צו דאס איז די פשוט'ע פשט, אבער שטייט דא די ווארט לענות נפש, איז די מאן איז מקיים די מאן איז מיפר. און דא קומט א נייע חידוש וואס איז, איך קען זיך דינגען צו ס'איז נזיר ס'איז שוין במשמע וואס שטייט פריער אדער נישט, אבער איך מיין אז ס'איז א חידוש וואס שטייט דא און זייער א פראקטישע זאך, אז דאס וואס אונז האבן געלערנט פריער החריש לה, אונז האבן געזאגט פריער אז די פשוט'ע טייטש הייסט אויב ער לאזט, ער זאגט נישט גארנישט, איז נישט אינגאנצן דעם, ס'דא אמאל אזויפיל א אקטיווע חלק פון דעם נישט זאגן גארנישט, אז ס'דא היום, געווען פריער געלערנט אז ביום שמעו דארף ער מניא זיין, דא מאכט די פסוק עקספליסיט אז ס'מוז טאקע זיין אזוי, אויב יענע טאג וואס ער הערט איז ער שטיל, קען ער נישט צוריק גיין מארגן און זאגן ניין ניין ניין איך בין עס מיפר, ער דארף איר לאזן, ער דארף בלייבן, אויב וועט ער יא מיפר זיין, דאס הייסט האבן יניא אותה, דאס הייסט ער וועט נישט לאזן, ער איז דאך די באס, ער וועט נישט לאזן זי געבן די נדר און אזוי ווייטער, איז נשא את עונה, עס איז זיין שולד, דאס הייסט עס וועט נישט ווערן באמת מופר, נישט פאר השם לא יסלח לה אין אנדערע ווערטער, השם. יסלח לו וואס איז נישט איר פראבלעם אבער לא יסלח לו כאילו דער נוסח סבוני איז כאילו כנגד דער והשם יסלח לו שוין אלע אחוקים ביי נישט לאשתו ביי אב לבתו בנראה ובעשו ויו